צו ספר יואל פרק ב', דעם פרק איז אויך האט צוויי פרשיות, ס'איז א גאנץ א לאנגע פרק לויט די חלוקת הפרקים, ס'דיסקרייבט די גרויסע צרה וואס איז געשען בזמן יואל ביי די ארבה אדער וואס זאל זיין א משל פאר, ס'רעדט וועגן די תענית וואס די אידן האבן געמאכט און די תשובה וואס זיי וואס זיי טוען, און ס'דיסקרייבט ווי דער אייבערשטער ענטפערט די אידן און ער העלפט זיי און ער סעיווט זיי פון די צרה און ער מאכט עס נאך בעסער ווי פריער.

זאל די יעדע עולם יעדע איינס זאל זיך ציטערען אזוי ווי מען בלאזט שופר ווען ס'קומט ווייל ס'קומט א צרה ווייל ס'קומט די טאג פון דער אייבערשטער קומט ס'איז נאנט ס'קומט שוין יעצט ס'איז א טונקעלע טאג ס'איז א טאג פון וואלקענעס פון ערפל אזוי ווי אינדערפרי ווען ס'איז אויסגעשפרייט אויף די בערג אזא ערפל אזוי קומט עס און וואס קומט עם רב ועצום כמוהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור

א גרויסע פאלק א גרויסע עם א גרויסע מיליטער שטארקע גרויסע נישט געווען פון די וועלט און ס'גייט נישט זיין אסאך דורות נאך אזא גרויסע זאך פאר אים גייט פייער ס'פארברענט נאכדעם ברענט א פייער אויכעט פאר אים איז דער ערד אזוי ווי גן עדן ס'וואקסט אלעס נאך אים איז א מדבר ער עסט אלעס אויף אין זיין וועג און ס'בלייבט נישט איבער גארנישט קיין פליטה בלייבט נישט איבער עס זעט אויס ווי פערד ווי פרשים וואס רייטן אויף די פערד אזוי ווי ס'סאונד אזוי ווי די מרכבות על ראשי ההרים, הגם מרכבות קען נישט אזוי גוט פארן אויף בערג, אבער אזוי ווי כאילו די סאונד, ער איז אזא שטארקע מיליטער, ער קען פארן אזוי שנעל דורך די אלע בערג, ס'סאונד אזוי ווי אזוי טאנצן מרכבות אויף די שפיץ בערג, ס'סאונד אזוי ווי די סאונד ווי א פייער עסט קש און מאכט אזא קריצעדיגע אזא נויז ווען א פייער ברענט עפעס פעסט, אזוי אזוי סאונד די גרויסע פאלק צוגעגרייט אויסגעשורה'ט פאר א מלחמה.

קומט צוזאם עפעס א פארור, וואס איז פארור ווייס איך נישט, אבער ס'איז זיכער א זאך וואס איז א פחד וואס כאפט אן די פנים, רש"י זאגט אז ס'מיינט ס'ווערט שווארץ, איך שלא יהיה. ער לויפט אזוי ווי א גיבור, אזוי ווי אנשי מלחמה, ער גייט ארויף אויף די חומה, ס'הייסט ער ווערט נישט דערשראקן, ער צוברעכט די חומה פון די שטאט, ער גייט ארויף, יעדע איינע, יעדע איינע פון די סאלדאטן גייען אויף זיין וועג, קיינער ווערט נישט פארלוירן, לא יעבטון ארחותם, קיינער ווערט נישט צוריק, האלט זיך נישט צוריק, קיינער שטופט זיך נישט איינער די צווייטע, יעדער איינער גייט אויף זיין וועג, ס'איז אזוי ווי א גוטע צוגעגרייטע שורות פון מלחמה לייט, זיי ווייסן פונקטליך ווי זיי דארפן גיין, זיי נעמען זייער שלח, זיי שיקן, שלח איז א כלי מלחמה אדער א פענסטער דורך וואס זיי שיקן, לא יבצעו, זיי ווערן נישט דערשראקן, זיי צעברעכן זיך נישט. זיי בעיר ישוקו שרייען זיי, זיי לויפן אויף די חומה, זיי גייען ארויף אין די שטיבער, זיי קריכן אריין אין די פענסטערס ווי גנבים, בקיצור די ערד ציטערט פאר זיי, די הימל רעש'ט פאר זיי, די הימ די שמש, די זון און די לבנה ווערן טונקל, די שטערנס ווערן טונקל, דאס איז אלץ א משל אדער פאר ארבה וואס א שיינער משל אז ער דיסקרייבט די ארבה אזוי ווי א מיליטער, יעדע ארבה גייט זיך אויף זיין פלאץ, ער ווערט נישט נתפעל, ער סטאפט, מען קען אים נישט סטאפן, אדער איז עס. א משל וואס איז טאקע א נמשל פאר די גוים די סאלדאטן וואס קומען און ער פירט אויס אז דאס איז אלץ ווערט דאס אלץ געטון ואדינוי נתן קולו לפני חילו כי רב מאוד מחנהו כי עצום עושה דברו כי גדול יום אדינוי ונורא מאוד מי יכילנו דאס איז אלץ דער אייבערשטער דער גרויסער קול דער רעש דער אייבערשטער האט געברענגט די קול פאר זיין וועמענס מיליטער איז עס? עס איז זיין מיליטער זיין מחנה דאס איז דער גרויסע, מרובה'דיגע מחנה, דאס איז זיין פעסטע מחנה, ווייל ער האט אלעמאל מענטשן, האט ווער ס'זאל אים פאלגן, ווער ס'זאל טון זיין זיין רייד, צו ס'מיינט די גוים וואס ער שיקט, צו ס'מיינט די ארבה וואס ער שיקט. און די טאג וואס דער אייבערשטער מאכט, די טאג וואס דער אייבערשטער קומט, איז גרויס און פארכטיג און קיינער קען עס נישט דערליידן. יעצט וואס זאגט דער אבער דער אייבערשטער, וואס יעצט האבן מיר עס מגלה געווען אז עס איז נישט סתם א ארבה אדער א מלחמה, דאס שיקט דער אייבערשטער, וואס זאגט דער אייבערשטער, וגם עתה נאום אדינוי. איך זאג דיך יעצט, שובו עדי בכל לבבכם, ובצום ובבכי ובמספד, וקרעו לבבכם ואל בגדיכם, ושובו אל אדינוי אלהיכם. איך בעט דיך, קערט זיך צוריק מיט אים, צו מיך, מיט ענקער גאנצע הארץ, פאסטס, וויינטס, מאכטס הספד, אבער וואס וואס זאג איך, איך זוך עפעס צו רייסן דיינע קליידער, איך מיין דאך זאלסט צורייסן דיין הארץ, זאלסט זיך טון תשובה, רש"י זאגט, נאך א טייטש, רייס דיינע הארץ, זאלסט נישט דארפן צורייסן דיינע קליידער, זאלסט נישט דארפן זיצן שבעה. אבער די עיקר מיינט עס טו תשובה ריכטיג נישט צורייסן די קליידער איז די איז די פוינט דאס איז דאך נאר א משל אן היכי תמצא מ'זאל זיך צוזאם נעמען תשובה טוהן כי און וואס וועט זיין דעמאלטס כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה די אייבערשטער איז א חנון ורחום ער איז א רב חסד ער וועט אפילו מתחרט זיין אויף די שלעכטס וואס ער האט געברענגט מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך לאדוני אלהיכם. טייטשט רש"י ווער ס'ווייסט, ווער ס'ווייסט אז ער האט געזינדיגט, ישוב זאל ער תשובה טוהן, ונחם וועט די אייבישטער וועט זיך מתנחם זיין חרטה האבן אויף די שלעכטס, און ס'וועט זיין נאך אים נאך ברכה, ער וועט נאך האבן אפילו מנחה ונסך צו געבן פאר דער אייבישטער אזוי ווי אונז האבן געזען פריער ס'איז נישט געווען קיין מנחה ונסך יעצט ווען מ'טוט תשובה וועט עס יא זיין.